דען גאט האט דיר מיט מילדער האנט געשענקט א צווילינג, א שחיטה מיט א פרילינג. דער גארטן האט געבליט, די זון געלויכטן, און דער שוחט האט גע'שחט'ן. דער חלף האט געגלאנצט, און פון דער וואונד האט בלוט מיט גאלד געפליסט. אנטלויפסט? באהאלטסט זיך אין א הויף? אומזיסט! אט איז א בערגל מיסט!

און נאכאמאל פארוואס? און דו פאררייסט דעם קאפ, ניטא קיין הימל, א דאך א שטומער דאך מיט שווארצע שינדלען, אט הענגט א שפין, גיי פרעג דעם גרינעם שפין, ער האט געזען אלצדינג, ער איז אן עדות, איין לעבעדיגער עדות אויף דעם בוידעם, לאז ער זשע דיר דערציילן אלע מעשות, פֿון נאָזלעכער מיט נעגל, קעפּ מיט האַמערס, פֿון מענטשן נאָכן קױלען, קאָפּ אַראָפּ, װי גענדז, צום באַלקן פֿון דעם בױדעם אױפֿגעהאָנגען, און פֿון אַ קינד אַן אײַנגעשלאָפֿנס מיט זײַן מאַמעס צעשפּאָלטענע און טױטע ברוסט אין מײַלכל, און נאָך אַ קינד אַ לעבעדיקס צעריסן אין אײנעם מיט זײַן לעצטן שרײַ אױף צװײען, אַ האַלבער מאַ.

דער מוטער אין די אויגן, פֿאַרן קוילען, בעתן קוילען, נאָכן קוילען, נעם זשע, בן-אָדם, נעם, טאַפּ אָן מיט דײַנע הענט די פֿלעקן פֿון בלוט מיט עפּעס אַנדערש אויף דער קישן, וווּ מיט זײַן האַק, וואָס טריפֿט נאָך וואַרעם בלוט, האָט זיך אַ ווילדער חזר-מענטש געוואַלגערט.

דאָס צוגעקוקט, אין דער ערד געלעגן און געשוויגן, און ניט די אויגן זיך אַרויסגעריסן, דעם קאָפּ זיך ניט צעקלאַפּט און ניט אַראָפּ פֿון זינען. און אפשר האָט נאָך יעדערער פֿון זיי באַזונדער פֿאַר זיך געפֿליסטערט שטיל מיט זײַנע לעפֿצן, טו גאָטעניו אַ נס, פֿאַרבלענד זיי, גאָט, די אויגן, זיי זאָלן מיך, דײַן קנעכט, נישט זען. און נאכדעם ווען איינע האט זיך יא דערוואכט צום לעבן, פון בלוט און שמוץ ארויס צום וויסטן לעבן, פאראומרייניגט פאר זיך, פאר גאט, פאר ביידע וועלטן, איז ער, דער מאן, פון לאך ארויסגעקראכן, צו גאט אין שול געלאפן בענטשן גומל, און פרעגן דארט ביים רב א פרומע שאלה, צי מעג ער מיט זיין אישה ווייטער לעבן?

ווי א פארסמטע פייל, טויט הונגעריג מיט ברענעדיגן גיפט, אינמיטן הארצן פון דיין אייגן פאלק. און מארגן גיי ארויס אין גאס, בן אדם, און זע, א מארק, א מארק פון לעבעדיגע ברוכווארג, דערשלאגענע, האלב-טויטע מענטשן-ווערים, צעבראכענע און אויסגעקרימטע רוקנס,

און יעדערער שרייט אויס זיין פעקל סחורה, פאררייסנדיג די לויזע אויגן צו די פענסטער, ווי קנעכט, ווי הינט געשלאגענע צום באלעבאס, א גראשן פאר א וואונד, א גראשן פאר א וואונד, א גראשן פאר אן אלטן טאטנ'ס טויט און פאר א יונגן חופה זוהן א קדוש.